א גוטן מועד, ס'איז היינט ביינאכט שביעי של פסח. פרעגט געווענליך א קשיא, ווען מ'לערנט, מ'האבן געלערנט כוונות פון פסח, און ווען מ'לערנט די כוונות פון פסח, און שפעטער די כוונות פון שביעי של פסח, זעט מען די אריז"ל פרעגט אזא קשיא. אונז האבן געלערנט אז די כוונה פון פסח ביינאכט, אדער די סוד פון פסח ביינאכט, איז אז אונז באקומען א גרויסע מדריגה, וואס הייסט מוחין דאבא ואמא עילאין, און מען קומט אן ביז די גרעסטע מדריגה וואס די מוחין די די הפתעה די חידוש וואס מען קומט אזא סארט מדריגה אזא סארט אור אויף איינמאל חיפזון דאס הייסט יציאת מצרים און אונז מיר לערנען ווייטער אז די אור ווייל ס'איז נאר ס'איז נישט אמת'דיג די מדריגה ווי מען האלט ביי ס'איז נישט אמת'דיג מען איז נישט אמת'דיג אנגעקומען ביי די מדריגה לויט נישט דורכגעגאנגען די גאנצע סדר פון בירורים פון פון זיך קאנעקטן מיט די זאך פון זיך פון עס אמת'דיג פארשטיין ארויסהאבן אזוי ווי מען וואלט געדארפט. ס'איז נאר אזוי ווי בדרך שאלה שטייט אין פארשידענע ספרים ס'איז אזוי ווי מען בארגט דיך אזוי אזוי ווי ס'שטייט ביי מצרים ושאלה אשה משכנתה מען האט דאך געבארגט די זאכן וואס מ'האט ארויסגענומען פון מצרים נישט געווען אמת'דיג זייערס נאכנישט ס'איז געווען געבארגט ס'איז געווען כאילו גע'גנב'עט אדער געבארגט די די מדריגה די די אור וואס מ'האט געהאט און שפעטער גלייך די נעקסטע טאג די נעקסטע אזוי זאגט די אריז"ל די נעקסטע טאג נאך די ערשטע טאג פסח איז עס אוועקגעגאנגען מ'האט פארלוירן האט זיך נישט דיין מ'איז ארויסגעגאנגען ס'האט געהאלפן ס'האט אויסגעטון ס'האט אויפגעטון וואס האט געדארפט אויפטון און יעצט איז מען ארויסגעגאנגען יעצט יעצט איז מען פארלוירן יעצט איז שוין מער נישט דא די די אור און אין די גאנצע סדר פון ספירת העומר אזוי לערנען אונז שפעטער דארף מען צוריק גיין דורך די סדר פון ספירת העומר פון זיבן מאל זיבן אמרות השם אמרות טהורות מזוקק שבעתים דארף עס דארף עס דורך מברר זיין די אלע זיבן מדריגות צוביסלעך צוביסלעך ביז מען קומט צוריק און שבועות כאילו דעמאלטס האלט מען צוריק וואס מען האט געהאלטן ביי ליל פסח און אפילו נאך מער אבער דעמאלטס איז שוין תורה דיליה דעמאלטס איז ער שוין קונה געווען. איז על כל פנים פרעגט די אריזל אויב אזוי א קשיא איז דאך א שווערע א מורא'דיגע קשיא וואס זאגסטו מיך אז ס'איז נאר דא איין טאג פסח ס'דאך דא זיבן טעג פסח. און אמת אמת מ'זאגט טאקע נישט הלל שלם אלע אנדערע טעג נאר די ערשטע טאג און דער אריז"ל איז טאקע מסביר אז דאס איז די טעם ווייל ס'איז נישט נישט אמת'דיג די שלימות המדריגה וואס ס'וואלט געדארפט זיין פון יציאת מצרים אבער ס'איז דאך יום טוב ס'איז דאך דא זעקס נאך זעקס טעג חול המועד ס'איז דאך דא פינף טעג חול המועד און נאך די זיבעטע טאג איז נאך נאך א יום טוב ממש שביעי של פסח אין חוץ לארץ איז דא אפילו אחרון של פסח און חוץ פון ארץ ישראל איז אויך א שטיקל יום טוב ס'הייסט אסרו חג. איז די גאנצע די גאנצע ערשטע וואך איז דאך א יום טוב איז לויט מיין פשט איז דאך שווער איז דאך שווער פארוואס פארוואס איז דא זיבן טעג פסח וואלט געדארפט זיין איין טאג פסח און שפעטער גלייך ספירה אזוי מען טוט דאך ציילט טאקע ספירה אבער מען די עיקר קאך די עיקר זאך פון גאנצע וואך פסח איז נישט אז מען ציילט היינט איז די פיפטע טאג ספירה ס'איז דאך ס'איז דאך די זעקסטע טאג פסח דאס איז די היינט היינט איז נישט די פיפטע טאג ספירה נאר. איז וואס איז די וואס איז די יום טוב פון שביעי של פסח? ס'איז דאך ממש א מורא'דיגע באמבע קשיא. נאר דאס איז אזא גוטע קשיא אז ס'איז דא מער ווי איין תירוץ, אונז האבן א כלל אז ווען ס'איז דא א קשיא מיט מער ווי איין תירוץ א סימן אז די אלע תירוצים זענען די קשיא איז בעסער ווי די תירוץ. אויב ס'וואלט געווען איין גוטע תירוץ וואלט מען געזאגט די איין תירוץ. נאר דאס האט עטליסט צוויי אדער דריי אנדערע תירוצים.

און פסח, איעדע איינער קאכט זיך, איעדע איינער רעדט וועגן די ערשטע נאכט סדר, ליל הסדר ווייסט איעדע איינער, סיי דען עס איז שוין א גאנצע טאג אדער צוויי טעג מאכט צוויי סדרים, דאס פארשטייט מען, פון די צווייטע טאג פסח, פון פון די ערשטע טאג חול המועד פסח, דאס איז שביעי של פסח, קיינער ווייסט נישט וואס דאס יום טוב איז פאר, מען קען זעהן מענטשן זענען מוראדיג געבאָרד, מען קען זעהן די עולם איז, וואס איז דאס, וואס איז דאס, וואס איז די זאך, שביעי של פסח, אקעי מען האט ברוך השם געטראפן אז עס איז געווען קריעת ים סוף יענע טאג.

און און די סדר ההנהגה און די סדר ההלכה פון פון פסח איז אנדערש פסח פון שבועות איז דא א געוויסע מעלה פון פסח אויף שבועות לפחות אין אונזערע מנהג וואס איז שוין א מנהג פון די גמרא אז די קריאת התורה פון פסח איז אנדערש יעדן טאג ס'איז דא א גאנצע סימן אויף דעם וואס מען לייענט יעדן טאג אונז לייענען אכט אנדערע פרשיות פון פון די תורה אין פסח אין סוכות לייענט מען יעדן טאג די זעלבע מער ווייניגער אפילו מען לייענט אנדערע קרבנות אבער ס'איז מער ווייניגער די זעלבע די זעלבע קריאה. סאו אזוי זעהסטו ס'איז שוין דא עפעס א אנדערע שטיקל תורה וואס מ'דארף מעיין זיין יעדן טאג, ס'איז נישט נישט אזוי נישט ממש די זעלבע זאך די זעלבע זאך יעדן טאג. וואס אונז ווילן אנהייבן צו זאגן איז אזוי, לאמיר אנהייבן מיט די מיט די אריזל'ס וועג און אדורך גיין כ'מיין פיר אנדערע פיר אנדערע תירוצים וואס זענען דא דא וואס מ'קען דא זאגן. די ערשטע זאך איז לאמיר אמת'דיג פארשטיין וואס אונז זאגן. אונז זאגן. אז ס'איז געווען עפעס א גילוי, עפעס א באמבע פון ליל פסח, און שפעטער איז מען צוריק נארמאלע מענטשן, מען גייט ציילן ספירה אויפן סדר, קומט אויס אז ספירה איז עפעס אזוי אין א געוויסע זין ערגער פון א גאנצע יאר, די גאנצע זמן, לאמיר רעדן פון די גאנצע זמן פון זמן ימי הספירה פון פון די ערשטע טאג, צווייטע טאג פסח ביז חג השבועות, ס'איז און מ'זאגט אסאך מאל ס'איז ימי קטנות, מ'מאכט פון דעם אבילות פון. פון רבי עקיבא פון תלמידי רבי עקיבא, א זמן פון אבילות, ס'איז כאילו ס'איז ערגער פון א גאנצע יאר, א גאנצע יאר איז ברוך ברוך השם נארמאל זונטאג מאנטאג, דא איז דאך ערגער, מ'דארף נאך זאכן מ'דארף ביי אבילות מ'דארף נאך זיין אביסל אנגעצויגן, און איך ווייס וואס מ'דארף זיין אין ספירה, מ'דארף זיין מאכן עפעס עבודת המידות, פארשידענע חסידישע ספרים און מוסר ספרים רעדן אז פסח איז מער ענין פון מוח און דא דארף מען נאך מברר זיין די מידות, און ווי אונז רעדן דארף מען כלים, מ'דארף זיך קענען אמת'דיג פארשטיין וואס אונז טוען א גאנצע צייט, ס'איז נישט סתם פליען אין די הימל איז נישט קיין חכמה, מ'דארף מברר זיין די מידות, ס'איז אזוי ערגער, ס'איז געווארן. ס'איז געווארן ערגער פון א גאנצע יאר, ס'איז געווארן עפעס נידעריגערע טעג כאילו. און דאס איז דאס איז קודם כל נישט ריכטיג, דאס איז די ערשטע די ערשטע זאך וואס דאס איך מיין אז די פשוט'ע טייטש וואס שטייט נישט אפילו אין די אריז"ל בפירוש, די תירוץ ווייל ס'איז אמת'דיג א תירוץ אויף גאנץ ימי העומר אבער

דארט וועסטו אויספיגערן און דארט וועסטו זען, אדער אין אנדערע ווערטער, פאר דו פליסט אין הימל, אפשר זיי אביסל א גוטער מענטש, אפשר זאלסטו האבן אביסל גוטע מידות, אפשר זאלסט זיין אביסל נהגו כבוד זה בזה, ביסט טאקע א גרויסער תלמיד רבי עקיבא, אבער פאר דו ביסט אזא גרויסער מתמיד, אפשר זאלסטו זיין אביסל שיין צו דיין ווייב, אפשר זאלסטו נעמען קעיר פון דיינע קינדער, אפשר זאלסטו זיין שמייכלען צו דיין חבר. דאס איז א עבודת המידות, עבודת א עבודת המידות, א ענין פון זיין פשוט א נארמאלער מענטש, א גוטער מענטש, פאר די אלע גרויסע זאכן. נאכדעם וועסטו פארשטיי עס לויט דיך, וועסט מברר זיין דיינע מידות, וועסט זיין א גוטער מענטש, וועסט האבן א כלי, וועסט האבן א גוף, וואס אין די גוף קען אריינגיין, קען אריינגיין די די תורה, קען אריינגיין אנישט ביסטו דאך גארנישט. און דאס ווייטער זעט אויס עפעס א גרויסע א גרויסע ירידה, זעט אויס א גרויסע. א גרויסע נפילה, איז א גרויסע, מאכט זייער שלעכט, ס'איז זייער גוט, ס'איז זייער געשמאק צו זיין, צו פליען אין די הימל, און צו זאגן אז מ'דארף עפעס אזוי ארבעטן בגשמיות, איז עפעס א גרויסע ירידה. און בכלל מ'דארף, מ'זאגט זיך אז מ'דארף, דארפסט זיך מטפל זיין מיט אלע יצר הרע'ס, זאג נישט אז דו פליסט אין הימל, האסט א יצר הרע, שמועס מיט אים, פיגער עס אויס, וואס זאגט ער, וואס זאגט ער נישט, לאמיר, לאמיר עס מברר זיין. וויל איך זאגן אז ניין, וויל איך זאגן. דעי טאג, דעי יום שאדם לוקח על עצמו, דעי טאג וואס א מענטש נעמט און ער זאגט איך גיי אויספירן מיינע מידות, איך גיי מברר זיין מידת החסד, מידת הגבורה, מידת התפארת, מידת אלע מידות, דעי טאג איז א יום טוב, דאס איז נישט סתם, דאס הייסט מען דארף עס טון מיט א יום טוב, אויב מען טוט עס וואכענדיג, אויב מען טוט עס אזוי ווי מען האט עס געטון חודש כסלו, איז דאך דאס נישט פארדעם האט מען געמאכט ימי הספירה, ימי הספירה, גאנצע ימי הספירה, דאס טייטש אז ס'איז א יום טוב, ס'טייטש אז דא איז דא עפעס א העכערע מדריגה, דא איז דא עפעס א, ס'איז דא עפעס א געטליכע מדריגה, ס'איז דא עפעס א הימלישע מדריגה וואס אונז ווילן דא אויספירן, מ'קען עס רופן די גאנצע באופן כלל די מדריגה פון בינה, אדער די מדריגה פון חכמה. און די מדריגה איז די מדריגה פון מברר זיין די מידות און פארטון די אלע זאכן, עס דארף זיין לעכטיג, עס דארף זיין יום טוב, אין אנדערע ווערטער די מצב וואס א מענטש לייגט זיך אריין, ער לייגט זיך אריין אין א העכערע מצב, עס איז נישט א נידריגער מצב, נישט פשט די בעל מוסר וואס ער זאגט אז מען דארף פשוט זיין א נארמאלע מענטש אויף ערד, זאגט ער אז דו זאלסט זיך נישט אריינלייגן אין א העכערע מצב ווי דו ביסט יעצט, זאלסט פלעין בלייבן אין די נארמאלע סטענדערד מיינדסעט און זאלסט דארט מברר זיין די מידות, דאס איז נישט נאר מען קען עס גייט נישט ארבעטן, עס איז דאס נישט די אמת, אפילו ווען מען טוט עס כפשוטו איז עס נישט אזוי, די רגע וואס מען הייבט אן צו מברר זיין די מידות, וואס מען הייבט אן צו. צו אביסל זאגן איך גיי איך גיי זיך נעמען איך גיי זען ווי אזוי איך עס איך גיי זען ווי אזוי איך טרינק איך גיי זען ווי אזוי איך ארבעט איך גיי דאס איז שוין א יום טוב דאס איז א יום טוב יעדן טאג וואס א מענטש מאכט די זאכן דאס איז א יום טוב ממילא אונז האבן געזאגט אז די הגדרה פון יום טוב איז אזוי ווי די על פי רש"ש הייסט עס אז דא האט א גאנץ אנדערע פרצוף ס'איז דא א פרצוף פאר ימים דאס איז א וואכעדיגע פרצוף און וואכעדיגע מדריגות ס'איז דא א פרצוף פאר זמנים דאס איז א גאנץ אנדערע מדריגה ס'איז א גאנצע ס'איז אן אנדערע וועלט ס'איז א מער כללית'דיגע קוק, אנשטאט פון קוקן יעדן טאג אויף וואס מען טוט, איז קוקט מען אין א גרויסע פיקטשער, מען קען קוקן אויף א גאנצע יאר, מען קען זאגן אונז האבן זיבן וואכן פון ספירה, אין די זיבן וואכן איז מען מברר די מידות פאר א גאנצע יאר, נישט מיטאמאל מען גייט זיך נעמען פאר אפאר וואכן און מען גייט סטאפן, אנשטאט מען גייט טון די עבודה באופן פנימי, באופן שורשי, באופן וואס איז אין א העכערע מצב אביסל, און אזוי. ווען מען קומט צוריק נאך ספירה דעמאלטס איז כאילו די אמת'דיגע ירידה לתחתונים וואס זיי רעדן כאילו דערפון אבער דעמאלטס ווערט עס שוין ממילא ווערט די דעמאלטס טוט מען שוין נישט די עבודה ווייל דעמאלטס איז שוין דעמאלטס איז שוין ממילא אויב מען האט געטון ריכטיג די עבודה פון ספירה מקבל די תורה אין שבועות און די תורה זאגט שוין וואס צו טון א גאנצע יאר דאס איז די די ערשטע זאך אין אנדערע ווערטער אויב מען וויל זאגן אויף די קבלה שפראך די ערשטע תירוץ פארוואס איז א יום טוב די ערשטע יום וואך פסח אין ספירה איז פשוט ווייל ס'איז מ'איז עוסק אין פרצוף הזמנים, ווייל דא טוט מען א העכערע זאך, דא טוט מען נישט די זעלבע זאך וואס מען האט געטון א גאנץ יאר, אפילו ווען אונז טון די זעלבע עבודות כאילו אונז זענען מברר די חלקים פון א גאנץ יאר, מען גייט טאקע מברר זיין די זונטאג און די מאנטאג און די דינסטאג, טוט מען אבער נישט וואס מען האט געטון א גאנץ יאר, איז טוט עס אזוינס א יום טוב'דיגע, א יום טוב'דיגע בליק, א יום טוב'דיגע, א יום טוב'דיגע קוק, איז דאס איז די ערשטע, די ערשטע זאך און ס'איז אויכעט זייער. ס'איז אמת סיי אז ווען א מענטש נעמט זיך, דעמאלטס איז א יום טוב, און ס'איז אויך אמת אז מ'דארף זיך נעמען באופן של יום טוב, באופן של חירות, באופן של חיים, אויב מ'האט צוטון באופן של גלות, מ'האט דאך געקענט בלייבן לכתחילה, מ'האט דאך געקענט גיין אויף די נארמאלע סדר, די גאנצע זאך וואס אונז גייען אויף די בעקווארד סדר פון גדלות אחר כך קטנות איז אז ס'טייטש אז די קטנות דארף אויכעט נעמען פון א געוויסע וועג פון גד, פון גדלות, מ'מוז גיין אין א וועג וואס איז ס'איז א העכערע לעוועל, ס'איז העכער, אזוי ווי אונז האבן גערעדט אינמיטן די וואך אז אז. יום טוב איז די צייט וואס מען לערנט קבלה וואס מען לערנט כוונות נישט פשט אז ס'דא פשט רמז דרוש סוד א גאנצע יאר דאס איז דא אבער נישט דאס נישט אזוי פשט ס'איז דא פשט פשט איז דאס איז די מדריגה פון זונטאג און מאנטאג און נאכדעם איז דא סוד און די סוד דאס איז די מדריגה פון ימים טובים ימים טובים איז א צייט וואס אונז זענען גיין אריין אין די סוד פון די וועלט אין די סוד פון די

און זיבן וואכן פון ספירה איז טייטש מ'גייט אדורך מדריגות און די מדריגות גייען גייען אזוי און ס'איז דא פארשידענע אנדערע סדרים וואס שטייט אין די סידור מ'זאל נישט ווערן צומישט אבער באופן כללי אונז הייבן אן פון חכמה, צווייטע וואך איז זיין בינה, די דריטע וואך איז חסדים דדעת, די פערטע וואך איז גבורות דדעת, די פיפטע וואך ווי האלט איך? יא? נאך די פיפטע וואך איז חסד, די זעקסטע וואך איז גבורה, און די זיבעטע וואך איז תפארת, און אויכעט מלכות. דאס איז די סדר פון וואס אריז"ל זאגט. נאכדעם שבועות איז מען משלים נצח הוד יסוד, דאס איז די און כתר, דאס איז די מדריגה באופן כללי די כוונה. און יעצט קומט אויס אז די ערשטע וואך פון פסח, דאס איז די איז מען עוסק אין די פרטים פון די ספירת החכמה, פון אופן הכי כללי פון ספירת החכמה. יעצט אונז האבן א כלל, ס'דא א פסוק, עס שטייט כולם בחכמה עשית. אלע זאכן, אלע מדריגות, אלע ספירות, אלע בחינות, אלע לעוועלס וואס זענען דא, אלע זענען אמת'דיג חכמה, מיט אנדערע ווערטער אלע ווערן געטוהן אין די מדריגה פון חכמה. ממילא זאגט די אריזל, אויב דו ווילסט מתקן זיין די זאך וואס מ'דארף מתקן זיין אין ספירה, די מדריגה וואס מ'דארף מתקן זיין אין ספירה אמת'דיג, די עיקר עבודה, מיט אנדערע ווערטער די עיקר פאוקוס, דו ווילסט פיל אויפ'ן פאוקוס, א מענטש דארף דאך אלעמאל פאוקוסן, מ'קען נישט קומען פאר א מענטש און אים געבן א שאפינג ליסט און זאגן, טי עס זיי מתקן, זיי א גוטער מענטש, און גנב'ע נישט, און רצח'ע נישט, און עס אויך פוקס טישער, און און און לערן גענוג, און דאווען גענוג, און טי א גאנצע ליסט פון זאכן, תריג מצוות, נישט אזוי, נישט אזוי טוט מען עניטינג. דער בעל שם טוב זאגט, אין צוואת הריב"ש שטייט כלל גדול בעבודת השם, שלא יהיה לו כי אם מחשבה אחת. השי ת זאגט זאלסט אויפשטיין אינדערפרי, נעם איין מח, האסט, האסט נאר איין מחשבה, און ער זאגט ממש אזא, ממש א פראקטישע הנהגה, אינדערפרי דארף מען דאס טון, מען נעמט איין מחשבה, היינט גיי איך. איך ווייס וואס פארשטיין גיי איך זיין דבוק אין דעם ענין פון ספירת החכמה, דאס איז דאס, ס'איז שוין צופיל אבער היינט גיי איך פרובירן צו זיין מער ווייניגער איך גיי זיין ווייניג כ'גיי האבן חירות, היינט גייט זיין חירות, דאס איז די גאנצע זאך, און נאכדעם טוסטו צען טויזנט זאכן, ער דארף דאווענען, ער דארף זאגן פסוקי דזמרה, און קריאת שמע און שמונה עשרה, עסן און טרינקען און ארבעטן, און מ'זאל נישט ווערן צעמישט, אמאל מענטשן ווערן צעמישט, וואס איך דארף דאך יעצט מכוון זיין די פרטיות פון די ברכה, איך זאג דאך רפאנו, איך דארף דאך יעצט עוסק זיין אין א אנדערע בחינה פון רפואה, און איך דארף זיך פארזארגן וועגן דעם, דארפסט נישט. אויב דו זאגסט רפאנו, דארפסטו זאגן רפאנו מתוך א אספקלריא פון חירות, פון די מחשבה אחת וואס האסט געטון, אנישט ווערט מען צעמישט, א מענטש קען נישט סובל זיין, בפרט אין פנימיות, און נישט נישט פשט אז פנימיות, פשט בפרט אין פנימיות, בפרט אין ענינים פנימיים, אויב מען, די רגע וואס איז דא מער ווי איין כוונה, וואס איז דא מער ווי איין מחשבה, איז עס פארלוירן, איז עס געווארן צעמישט. ממילא מען קען נישט אננעמען פון פון טויזנט איינס פון א שאפינג ליסט, מען דארף אננעמען פון איין זאך, און א גרויסע חכמה, א גרויסע חלק פון די חכמה, א גרויסע חלק פון די חכמה וואס הייסט פנימיות איז צו טרעפן די איין זאך וואס ארום אים קען מען ארומוויקלן אלעס, דאס הייסט עס קענען מתמצת זיין די גאנצע וועלט, די אלע פרטים פון די וועלט, דערנעבן נעמען זייער אסאך מאלן אסאך אופנים, אלע פרטים, אלע ריבוי פרטים, און עס מאכן פון דעם איין כלל, און זאגן דיך דא אנכי ה' אלקיך, דאס איז די זאך, ואידך זיל גמור. דאס איז אמת, א אמת'דיגע גרויסע חכמה, אן אמת'דיגע טיפע חכמה, און עס איז אמת'דיג אזויווי א חירות, אמת'דיג די זאך וואס קען ארויסנעמען א מענטש פון אסאך בלבולים ווען ער כאפט די איין זאך און ער ווייסט אז די איין זאך קען מען כולל זיין אלעס. און ווען מען זאגט פאר א מענטש דו ווילסט גיין מתקן זיין אלע מדריגות, אלע מידות פון חכמה ביז ביז מלכות, פארגעס פון די זאך, ס'איז דא כולם בחכמה, ס'איז דא אלע ווערן געטון אין חכמה, אדער אין אנדערע ווערטער די אין די חכמה איז דא די שורש פון אלע זאכן. דאס איז די חכמה, דאס הייסט די העכסטע מדריגה, חוץ פון כתר וואס אונז רעכענען נישט קיין מדריגה, כתר איז שוין א מתנה. אבער די ערשטע זאך, די ראשית חכמה, די ערשטע מדריגה דארפסטו טון די עיקר עבודה, די עיקר מאמץ, די עיקר התרכזות, די עיקר בירורים, די עיקר אלעס וועסט טון, דארף מען טון אין די מנורה, מדריגה פון חכמה, כולם בחכמה עשית, און מדריגה פון חכמה וואס האבן גערעדט באריכות פאר פסח מיינט די מערסטע מופשט'דיגע זאך וואס ס'קען נאר זיין, די מערסטע איידלע זאך, די מדריגה פון מצה, די טעם מצה, וואס איז די טעם פון מצה? גארנישט, ס'האט נישט קיין שום טעם, ס'איז ברויט מיט וואסער מיט מעהל, דאס איז די טעם מדריגת החכמה, און דארט דארף מען אונז טון די גאנצע עבודה פון ספירה תלוי אין די מדריגת החכמה. און יעצט, וויבאלד די ערשטע וואך איז מדריגת החכמה, וויבאלד כולם בחכמה עשית, איז ממילא, כביכול די יום טוב פון ספירה, איז בעיקר די ערשטע וואך פסח, די וואך פון פסח, די וואך פון פסח איז נישט א יום טוב פאר זיך בדין פסח, עס איז בדין ספירת העומר. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אמת אזוי ווי אונז האבן געזאגט אין די ערשטע תירוץ, אין די ערשטע יסוד, אלע ספירת העומר איז א יום טוב, פארוואס? ווייל דא איז מען מתקן די שורש הספירות, די שורש המידות פון א גאנץ, פון אלעס, פון א גאנצע יאר, פון די גאנצע נפש. אבער. די ערשטע וואך, דאס איז די שורש שבשורש. אזוי ווי אזוי ווי די ספירה איז א יום טוב לגבי א גאנץ יאר, ווייל דאס איז מער שורש'דיג אונז ארבעטן אין א העכערע לעוול וואס מען קען זען גרעסער, מען קען זען מער פרטים וואס זענען נכלל אין איין כלל. די זעלבע זאך, די ספירת מדריגת החכמה איז נאך א כלל וואס אין דעם ווערט נכלל אלעס אנדערש. און באמת באמת ווער ס'איז מכוון די כוונות, איז אויך די כוונות פון שמונה עשרה למשל, און כ'וועל עס דערמאנען ווייל ס'איז ווייל ס'איז וויכטיג צו כאפן אזוי, איז אין. אלע כוונות פון שמונה עשרה זענען תלוי נאר אין פיר איין זאך וואס דאס איז די פיר כריעות און זקיפות און אפילו אלע פיר כריעות און זקיפות זענען תלוי אין די ערשטע וואס מ'זאגט ברוך אתה ה' אין אנדערע ווערטער ווען א מענטש דאווענט שמונה עשרה איז שמונה עשרה איינע פון די מערסטע דיסטרעקטינג שטיקלעך פון די סידור האסט א גאנצע ליסט ניינצן זאכן דאס איז ליטערלי א לאונדרי ליסט פון אלע זאכן וואס מ'קען בעטן אויף אלע זאכן וואס מ'קען אלע פראבלעמען וואס קען זיין אין לייף און אפשר קען מען צולייגן נאך אפאר אבער מער ווייניגער דאס איז די ליסט.

ווער ס'איז אמת'דיג מכוון, די עיקר אריכות דארף מען טון ביי די ערשטע, ממש ביי די ערשטע דריי ווערטער פון שמונה עשרה, וואס דארט איז עומד ער זיך אריין, גייט זיך אריין זיך מתדבק אין די ברוך אתה ה', און שפעטער, און דאס שפעטער אז מען מאכט דא פיר כריעות וזקיפות, נאך נאך נאך דריי מאל בוקט מען זיך וואס איז אביסל מער דאס מאריך זיין, און יעצט אלעס אנדערש דארף מען כולל זיין אין דעם, מען קען כמעט, מען דארף אפילו נישט מכוון זיין, אזוי ווי עס איז די הלכה, דארף נאר מכוון זיין די ערשטע ברכה און די רעסט איז כאילו עס דארף זיך גיין פאר זיך אליינס, דארף שוין נישט מכוון זיין. און מען דארף כאילו אלעס כולל זיין אין דאס, דאס איז די ערשטע זאך פון כולם בחכמה עשית, כולם בחכמה עשית איז טייטש אז ווען מען טוט אין די שורש פון די זאך, כפשוטו די מידת החכמה וואס חכמה מיינט וויסדאם, נאלעדזש, דעמאלטס גלייך די רעסט איז זייער גרינג, ס'איז אזוי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. איינמאל מ'איז עוסק, מ'פארשטייט קלאר און האט א קלארקייט אויך, חכמה טייטש נישט נאר די עוסק זיין דאס איז די בינה, נאר די קלארקייט ס'איז אים ס'איז אים אזוי, דאס איז די עיקר די עיקר עבודה וואס מען דארף טוהן, די רעסט איז שוין ס'איז הייסט צום ס'הייסט הייסט בחירות אזוי ווי ס'איז מען שטימט עס מען שטיפט עס ווייטער אראפ צו די צו די רעסט פון די מדריגות, ס'איז נישט קיין אמת'דיגע עבודה. דאס איז די צווייטע תירוץ, די דריטע תירוץ. פון די פון די אריז"ל עס גייט אזוי, און די דריטע תירוץ איז זייער ענליך צו די צווייטע תירוץ, און די דריטע תירוץ איז אז האט מען זיך געזאגט ס'דא פארשידענע סדרים אין ספירה, איינס איז חכמה ביז ביז תפארת, און די אנדערע סדר איז מ'הייבט אן פון חסד, דאס איז סדר וואס רוב מענטשן ווייסן, עס איז שייך צו מדריגה וואס מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע שיעורים אז ס'דא צוויי זאכן, ס'דא מוחין און ס'דא חסדים, און די חסדים הייבן אן זיך פון חסד ביז ביז מלכות מער ווייניגער, און. מילא די ערשטע וואך פון חסד ווייטער דא די זעלבע זאך ס'דא א דין א הלכה וואס הייסט א פסוק עולם חסד יבנה וואס הייסט אין די זוהר אז די יומם יצוה ה' חסדו אז ס'דא יום און ס'דא יומם יומם איז אזא גרעסערע טאג ס'איז די ה' הידיעה פון די יום און אלע ימים וואס מיינט אלע זיבן מדות אלע זיבן ספירות זענען אלע נכלל אין די ערשטע וואס הייסט חסד, אונז האבן גערעדט וועגן גערעדט וועגן דעם סוכות אביסל מסביר געווען די נקודה, חסד טייטש לאוו, אהבה, אהבה האט א טבע, דאס הייסט אלע מידות האבן א פראבלעם אז ווען מ'איז זיי מלביש ווערן זיי עפעס אנדערש, איך נעם מידת הגבורה וואס למעלה הייסט עס יראת השם, ס'הייסט יראת הרוממות, מיטאמאל איך ווערט ווערט פון דעם כעס, ווערט פון דעם עפעס אזאך וואס איז בכלל נישט ניכר פון וואו ס'איז געקומען דערפון, ס'איז בכלל נישט ניכר אז ס'איז אז עפעס א מדריגה רוחנית, אהבה האט א מורא'דיגע סגולה, וואס הייסט די שם אלוקה וואס איז א לבוש? די סגולה פון אהבה איז אז אפילו אין די נידריגסטע מדריגה, אהבה בלייבט לאוו, ס'בלייבט ליבשאפט, ס'איז ממש די זעלבע מידה, די זעלבע פילינג, די זעלבע זאך פון אהבה בעולם האצילות, און אין רוחניות, אין מדריגות עליונות, איז עס אין מדריגות תחתונות, וועגן דעם יעדע עבודת השם דארף זיך אנהייבן פון אהבה, דארף זיין מלובש אין א לבוש פון אהבה, אנישט ווערט עס נפגם, ווערט עס ווערט עס ווערט עס נחרב ווען ס'קען פאלט אראפ די מדריגה, דאס איז די ענין אז. פסח איז דער ענין פון פון מדריגה פון ספירת החסד, און דאס איז כאילו די ערשטע וואך פון ספירה, דאס איז די עיקר די עיקר זאך פון די ערשטע וואך פסח, און אונז גייען אדורך יעדן טאג אביסל מער פון ענין פון אהבה, די ענין פון ליבשאפט און לאוו, און פון דעם ווערט שביעי של פסח אזוי ווי מ'האט אמאל געענדיגט מאכט מען א יום טוב שביעי של פסח א סיום, ס'איז בעצם א סיום אויף אויף די ספירת החסד א סיום אויף די ענין פון אהבה, וואס אין דעם איז שוין כולל אלעס אנדערש, ווען מיר זאגן אז מ'דארף האבן אהבה כדי אז אלעס אנדערש זאל. זאל זיין. און דא איך זאג נאך די פשוטע פשט וואס מען זאגט דא ששת ימים תאכל מצות אדער שבעת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת וואס איז די טייטש? די טייטש פון דעם איז יא עס נעמט זיבן טעג עס נעמט זיבן טעג צו מאכן א עצרת עצרת איז טייטש די זאך וואס ווערט געמאכט די זוהר רופט עס א התכנסות א כנישא די שבעת ימים און די הלכות על פי פשט א עצרת מיינט מען קומט זיך צאם, אזוי ווי אונז זאגן היינט עצרת, מען מאכט א גרויסע עצרת, עצרת איז די טייטש מען קומט זיך צאם, וואס הייסט מען קומט זיך צאם, מ'מאכט א מקרא קודש, מ'מאכט גייט נישט צו די ארבעט, מ'מאכט א ביטול מלאכה, און מען קומט זיך צאם אין שול צו אינדערהיים און מ'עסט א סעודה, מ'עסט ווייס איך, דאס איז די טייטש עצרת. און מער בפנימיות ווער קומט זיך צאם, די טעג אליינס קומען זיך צאם, דאס הייסט מ'האט גענומען זיבן טעג א גאנצע וואך, ס'איז א שטיק צייט, א חתיכה הראויה להתכבד פון צייט, און מ'עסט מצות, מ'איז עוסק אין די. און א מער פנימות'דיגע זאך פון א גאנצע יאר. און פון אז איינער טוט דאס, ווער עס מי שיעשה כן, ווער עס טוט אזוי זעקס טעג, פון דעם האט ער א יום טוב פון אויף די זיבעטע טאג. בעצם אזוי ווי יעדע וואך שבת, נאר אין א העכערע מדריגה. אזוי ווי שבת נאך ששת ימים תעשה מלאכה און פון די מלאכה ווערט א שבת צום סוף. די זעלבע זאך פסח, פון עסן מצות זעקס טעג אדער זיבן טעג, ווערט א שביעי של פסח. דאס איז די פשוט'ע טייטש פון שביעי של פסח, פון עצרת, וביום השביעי עצרת. דאס איז די שמחה, די, מ'האט זיך, מ'האט זיך, מ'איז שוין גענוג ווייט, מ'איז שוין זעקס טעג אוועק פון די משהו חמץ, זעקס טעג אוועק פון מצרים, מ'איז שוין זעקס טעג, אביסל געלערנט יעדן טאג, אביסל געדאווענט יעדן טאג, אביסל זיך געפריידט יעדן טאג, יעצט קען, יעצט, יעצט איז עס אזוי, די דרך הטבע איז אזוי, די נפש האט אזא, ס'הייסט א, וויאזוי רופט מען עס? אינערשע, אזא, ס'איז, מ'הייבט עס אן צו פארן פארט עס ווייטער, ס'איז א מאמענטום, ס'באקומט מאמענטום, און די מאמענטום. דאס מאכט שמיני עצרת, דאס איז אזוי, דאס איז די, נישט שמיני עצרת איז סוכות אבער איך מיין דאס מאכט שביעי, ביום השביעי עצרת, די תורה רופט עצרת שביעי של פסח. דאס איז די ערשטע דריי פשטים, נאכדעם איז דא א פערדע פשט אין די ענין פון שביעי של פסח, דאס איז שוין א, דער רבי דער אריזל זאגט דאס איז א גרויסע סוד, און מ'קען נישט רעדן וועגן דעם צופיל, און איך האב אויך נישט גענוג צייט צו מאריך זיין אין דעם, בלי נדר א צווייטע מאל. אבער דאס איז די סוד פון קריעת ים סוף וואס מען האט טאקע אריינגעלייגט אין שביעי של פסח. און די ענין פון קריעת ים סוף איז זאגט די זאגן די קיצור נמרץ אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט א יחוד אין שביעי של פסח. איינמאל זיי האבן געזאגט אז יחוד איז נאר ווען מען האט אלע מדריגות, מען האט אלע מוחין, קען מען שוין זאגן א תירוץ, יא מען האט שוין ספירת החכמה, איז שוין דא א יחוד, אבער ס'איז נישט גענוג, ס'איז מיך אלץ תכלית. מ'קען פרעגן א קשיא, אבער על כל פנים. נאך אלס דא, זיי האבן נאך, זיי האלטן נאך אנהייב פון ספירה, קוים גארנישט, מ'האלט זיך אינמיטן קטנות. און אבער עם כל זה איז דא א זאך, אין אנדערע ווערטער דאס איז די שאלה וואס עס שטייט אויף קריעת ים סוף הללו עובדי עבודה זרה הללו עובדי הללו עובדי עבודה זרה, ס'איז נישט קיין מצב וואס מ'קען אמת'דיג אמת'דיג מאכן א יחוד, מ'קען אמת'דיג מאכן די. וייראו העם את השם, ויאמינו בהשם, די מדריגה, מען האט נישט געהאלטן אמת'דיג דערביי, אזוי ווי אזוי ווי אונז זאגן, אונז האלטן נאך, דאס איז דאך אונזער קשיא וואס אונז האבן, אונז האלטן נאך נישט ביי שבועות, אונז האלטן אזוי קוים, מיר זענען אינמיטן די מדבר, מיר זענען אינמיטן די גלות נאך. אבער עס איז דא א סוד וואס הייסט, אה, בא נחש והכישה, א סוד וואס הייסט ופרעה הקריב, ס'איז דא א סוד וואס הייסט אז מען קען מאכן די נחש פאר א מטה, און די סוד הייסט אז די קטנות אליינס קען אמאל ווערן א יחוד. ס'איז דא צוויי סוד, צוויי בחינות פון די סוד, איך וועל זיי מזכיר זיין בקיצור גדול און מען קען עס מרחיב זיין אויף פארשידענע וועגן. די ערשטע חלק איז דאס אז די קטנות וואס דער אריזל רעדט אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט די משל, די מעשה פון די אילה שרחמה צר, און כדי זי זאל מוליד זיין דארף זי, מאכט זי מיר א נחש זאל איר מכיש זיין, און די נחש מאכט א יחוד כאילו מיט איר, און די נחש מאכט איר אויף איר רחם און זי מאכט א לידה, און די נחש זאגט די אריזל דאס איז די נחש איז אליינס די סוד די קטנות, נחש איז גימטריא שקי מיט אקיה, אזוי קומט אויס די גימטריא, קטנות איז שמות, און די נחש דאס איז די, אין אנדערע ווערטער. אמאל מתוך די לחץ אליין, מתוך די צער, מתוך צר לישראל מאוד, מתוך די, אמאל ווען דא איז דא אזוי דרײַ מדריגות כאילו, ס'דא ווען מען זענען אין גלות, בסדר, עס איז גלות, עס איז אקעי, נאכדעם האט מען געמאכט א גרויסע מצב, א גרויסע באמבע, יציאת מצרים ארויס. יעצט איז דא א דריטע זאך, וואס איז אפילו ערגער פון גלות, עס איז אפילו כאילו מער, מען שטייט יונתי בחגוי הסלע, מען שטייט דארט פאר די קריעת ים, עס איז נישט דא ווי צו גיין, די מצב האט אויך א יחוד, די יחוד הייסט, אמאל רופט מען עס א יחוד פון איילת השחר, די יחוד הייסט, די גרעסטע צרה און ווען ווען ס'איז די צרה איז ממש עקיוט, ס'הייסט דא קראניק צרות כאילו, אזויווי די גלות פון פֿיר הונדערט יאר, ס'איז א קראניק צרה, ס'איז א סדר, מ'דארף מטפל זיין, ארויסגיין פון דעם דארף מען טאקע א גרויסע אור, יעצט איז דא אזאך וואס הייסט א עקיוט צרה, און עקיוט איז טייטש מ'שטייט אויף די רגע, ס'איז זיך מתמצת געווען, מ'איז מרכז געווען אין די רגע, די גרעסטע גבורות וואס קען נאר זיין, די גרעסטע צמצום, די גרעסטע פראבלעם וואס קען נאר זיין. די גרוי אז דאס איז א פאקט, א גרויסע צרה, א גרויס פראבלעם האט אין זיך א סגולה אז מען קען מאכן א יחוד, מען קען מאכן א מין א ריזיגע אור, א ריזיגע מוחין, מתוך צרה, עס איז אזוי ווי אז דו פארשטייסט ווי כאילו עס איז דא צוויי וועגן צו צו טרעפן א גאולה, עס איז דא א וועג פון אזוי אונז פייפט זיך אן אונז מאכן א חירות אונז גייען זיך מאכן א פסח ואכלתם אותו בחפזון מתניכם חגורים די גאנצע זאך, און מען קען טון א פארקערטע זאך וואס מען שטייט ממש אין פרעה'ס פעלד פרעה שטייט אזוי דא פרעה הקריב, און דא שטייט א ים סוף, און דא ווערט א יחוד מתוך דאס אליינס, נישט אז איך ברענג עפעס א נייע אור, נישט אז איך מאך עפעס, דאס איז דער א סוד פון קריעת ים סוף, א סוד פון שביעי של פסח ווייס איך וואס, א מורא'דיגע וועג פון מאכן אן עת רצון ווער ס'ווייסט דעי סוד, וואו מילא לויט נישט אלען וואס זיי מ'טאר נישט פרעגן וועגן דעם, ס'איז כאילו וואס איז עס איז נוגע צו, כ'קען דאך נישט זיין זאגסט אז די גרעסטע. און די גרעסטע אזוי ווי פראבלעם איז דאס די פראבלעם אליינס איז סאלושן די קטנות אליינס איז די יחוד עס מאכט שוין נישט קיין סענס אבער ס'איז אזוי איז אמת מיט אנדערע ווערטער די אש הגבורות די אש די תוקף די די סטאקנעס די מורא'דיגע סטאקנעס וואס ער פילט ווען א מענטש פילט ממש די סטאקנעס באו מים עד נפש די באו מים עד נפש דאס איז אליינס קען אליינס האט אליינס אין זיך א פאטענציע ס'האט אליינס אין זיך א זאך וואס קען מעורר זיין די יחוד וואס קען כאילו מאכן די כביכול די יחוד אליינס, מען קען עס מתבונן זיין די משל און די נמשל און ס'איז ס'איז מורא'דיג די זאך. נאכדעם איז דא א צווייטע זאך, א צווייטע פרט אין דעם, וואס איז אין דעם איז תלוי די זאך, דאס הייסט בעתיקא תליא מילתא, בעתיקא תליא מילתא איז טייטש, זאגט די ארי, אונז האבן טאקע נישט די מדריגות וואס הייסט אבא ואמא, אונז האבן נישט די מדריגות פון חכמה ובינה, ס'איז נישט דא, אונז זענען אין קטנות. אבער וואס איז, אבער אונז האבן דאך די גרויסע צרה, די די פרעה הקריב. איז וואס דארף מען טון? מען דארף גיין העכער פון דעם, אסאך העכער. נישט אזוי ווי פסח וואס מ'זאל גיין העכער, אונז ברענגען מוחין, אבער ס'איז נאכאלץ נארמאלע מוחין, רעלאטיוולי. ס'הייסט, מען קען זיך נעמען לערנען און דאווענען און טון זאכן. ס'איז דא אסאך א, נאך א העכערע זאך, ס'הייסט א מדריגה פון אריך, ס'הייסט עתיק. און די עתיק. ער קען מאכן די יחוד, הייסט ער איז בעצם די שורש פון די יחוד וואס איך זאג אז ס'איז דא א יחוד בתוך הלחץ הכי גדול קען ווערן א נייע יחוד, דאס איז מושרש אין דאס וואס מ'קען סקיפן באמת, אינגאנצן סקיפן, נישט נאר סקיפן אזוי ווי ליל פסח, כ'קען גיין אין אמת'דיג צו די מדריגה וואס הייסט בעתיקא תליא מילתא וואס הייסט אריך, און די מדריגה איז ממש ממש א נס, דאס איז די אמת'דיגע נס, אזוי מער אזוי ווי די נס פון פורים כמעט, אבער. דאס איז די דאס איז די די פיפטע זאך די גילוי פון פון שביעי של פסח וואס איך זאג בעתיקא תליא מילתא וואס איז בתוך די גרעסטע צרה מיט די גרעסטע דוחק איז דא אן וואס איך האב נישט קיין שום וועג צו אנקומען צו אבא איך האב נישט קיין שום וועג צו מאכן נארמאלע מדריגות פון חכמה בינה וואס איך דארף טון איז גיין צו א אינגאנצן א אנדערע סארט לעוועל און דאס איז דאס הייסט כביכול אז די עתיק איז מלביש זעיר איז מלביש אויף עתיק ממילא קען ער האבן די מדריגה און די מדריגה אליינס דאס פועל'ט די גילוי פון שביעי של פסח. לעצטע האב איך שיעור פון פיר אדער פינעף זאכן וועגן שביעי של פסח און דאס קען מען מרחיב זיין עד אין סוף יעדע איינע פון זיי. מ'זאל האבן א ליכטיגע שביעי של פסח.